זאגט דער חפץ חיים ווייטער כלל ו' האלט מען אין סעיף ה'. ועתה נחזור לעניני' הנל, די ענין פון הערן לשון הרע, וואס אונז האבן געזען אז נישט נאר קבלה איז אסור אפילו שמיעה באמת איז אויך אסור, אבער פארשטייט זיך דאס איז דווקא טאמער מען גייט הערן, וואס טוט זיך איינער וואס האלט אינמיטן רעדן מיט איינעם, געווען א איינגענעמע שמועס אפאר חברים צוזאמען, און ליידער לדאבונו ולדאבון כל אחד האבן זיי אנגעפאנגען צו רעדן דברים אסורים. יעצט אויב ער קען זיי אויפמערקזאם מאכן אז מ'פאנגט אן צו רעדן א זאך וואס מ'טאר נישט, אוואדע, מה טוב ומה נאה, אבער ס'רעדט זיך אין א פאל וואס ער ווייסט אז אויב ער גייט זאגן, אז מ'טאר נישט גיין ווייטער מיט דעם, גייט עס נישט העלפן, יעצט פארשטייט זיך אין א פאל וואס ער קען אוועקגיין, זאגט ער מה טוב ומה נאה, אז מ'קען אוועקגיין זאל ער אוועקגיין, טאמער קען ער צושטאפן זיינע אויערן, וואס פאר דעם איז דאך באשאפן געווארן די די חלק דארט אונטן פון די אויער אז מ'קען עס אריינלייגן אינעווייניג, זאל ער זיך צושטאפן, איז דאך אוואדע גוט. אזוי ווי די גמרא זאגט מסכת כתובות, טאמער אבער קען נישט אוועק גיין, און ער קען נישט צושטאפן זיין אויער, איז דא אין אזא פאל זאגט די חפץ חיים, די מענטש איז ממש ער געפינט זיך יעצט אויפן פראנט פון א מלחמה, ער דארף זען, די יצר הרע האט אים אריין געלייגט דא אין פעקל, ער איז ממש אויפן פראנט, וואס דארף ער טון דא, כדי ער זאל נישט נכשל ווערן מיט די איסור דאורייתא פון שמיעה און קבלת לשון הרע, פעלט זיך אויס דריי פרטים. די ערשטע זאך, ער דארף קלאר אפמאכן ביי זיך ער גייט נישט גלייבן וואס מען הערט יעצט, וואס ער הערט יעצט. צווייטע זאך איז, ער זאל נישט הנאה האבן פון וואס ער הערט, זייער אסאך מאל איז עס א בא'טעמ'טע זאך, ס'איז קען כאפן א מענטש, און אפילו מען וויל נישט האט מען הנאה, ער דארף ער אפמאכן אז ער גייט נישט גלייבן און ער גייט נישט הנאה האבן וואס ער הערט, חפץ חיים איז מאריך דא באריכות אין באר מים חיים אין די הגה פונקטליך אין די פרטי דינים פון דעם. און די דריטע זאך איז, א וויכטיגע זאך, אז ער זאל זיצן דארטן אדער שטיין דארטן אזוי ווי א אבן דומם, ער זאל נישט ארויסווייזן קיין שום תנועה כאילו ער איז צופרידן פון וואס איר הערט, און כאילו ער האט הנאה און ער איז מסכים וואס זיי זאגן, טאמער ער קען ווייזן אזא פנים וואס מ'זעט אז ער איז נישט צופרידן איז נאר נאך בעסער, אבער על כל פנים, ווייזן א תנועה אז ער איז מסכים דאס איז זיכער נישט. איז פארשטייט זיך דאס אין א אופן וואס ער קען נישט אוועקגיין, זאגט די חפץ חיים ווייטער סעיף ו', במה דברים אמורים, דאס איז געווען בשעת ער האט זיך אראפגעזעצט האט מען נישט געהאט גערעדט דברים אסורים. מען האט זיך געהאט אראפגעזעצט ס'איז געווען א נארמאלע מסיבה, א נארמאלע מיטינג, א נארמאלע קאנפרענץ, נאר אינמיטן איז אריינגעקומען דברים אסורים און יעצט קען ער נישט אוועקגיין צום פרידמאן. טאמער אבער בשעת ער איז אנגעקומען דארטן האט מען שוין געהאט אנגעפאנגען צו רעדן דברים אסורים, אדער אין א אופן וואס אפילו מען האט נישט געהאט גערעדט דברים אסורים, יעצט פאנגט מען אן, אבער יעצט קען ער אוועקגיין, און ער קען די אלע מענטשן דארטן, ער ווייסט אז ער גייט זיי גארנישט אויפמערקזאם מאכן, ס'גייט נישט העלפן, די מענטשן האבן ליב צו רעדן פון א צווייטן שלעכטס, און ער איז געגאנגען און האט זיך אראפגעזעצט צווישן זיי. אפילו טאמער ער מאכט אפ, יעצט קען ער שוין אפמאכן ביז איבערמארגן ס'וועט אים נישט העלפן. פארוואס האסטו דיך אראפגעזעצט דא? פארוואס גייסטו נישט אוועק? ער ווערט גערעכנט א פושע פונקט ווי זיי. ער איז עובר אויף די ווערטער פון חזל וואס האבן באפוילן מען דארף זיך דערווייטערן פון הערן זאכן וואס מען טאר נישט. שוין אפגערעדט טאמער ער לייגט צו א אויער און ער קען באשטיין, ער קען למעשה יא באשטיין צו הערן עפעס א ווארט, ער האט הנאה דערפון. אין אזא פאל, זאגט דער חפץ חיים, וועט ער ווערן אריינגעקריצט למעלה בספר הזכרונות בשם איש רשע ובעל לשון הרע, אזוי ווי ר' לעזער הגדול שרייבט אין פרקי דר' לעזער, ער שרייבט דארטן צו זיין זון הורקנוס, בני אל תשב בחבורת האומרים רע מחבריהם, וויבאלד ווען זיי רעדן גייט עס ארויף אויבן, זיי ווערן אריינגעקריצט בשם חבורת רשע ובעל לשון הרע, דארף זיך א מענטש דערווייטערן מאוד מאוד מחבורה רעה כזו.